בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף ה, מ'הייבט אן דף ד עמוד ב' פיר שורות פון אונטן, ונזיר עולם היכא כתיב, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה אז א נזיר עולם איז מיקל בתער, פשט ווען זיין האר ווערט צו שווער מעג ער אביסל שערן די האר דאס לייכטער צו מאכן, און אזוי אויך האבן מיר געזען אז ווען ער טוט דאס ווען ער שערט זיך די האר דארף ער ברענגען קרבנות, די זעלבע קרבנות וואס א נארמאלע נזיר ברענגט ווען ס'ענדיגט זיך די ימי נזירות, דארף א נזיר עולם ברענגען ווען ער שערט זיך די האר, פרעגט יעצט די גמרא, ונזיר עולם היכא כתיב, ווי איז דא א מקור אין פסוק פון די דינים סיי אז א נזיר עולם מעג זיך שערן די האר פון צייט צו צייט, און סיי אז ער דארף ברענגען קרבנות? יעצט, ווי געוויסע ראשונים זענען מסביר אז בעצם איז עס הלכה למשה מסיני און די אלע לימודים איז סך הכל אסמכתות, אבער על כל פנים, די גמרא זוכט א פסוק. ענטפערט די גמרא דתניא, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט, אבשלום נזיר עולם היה, אבשלום די זון פון דוד המלך איז געווען א נזיר עולם, ווי ווייסט מען? שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין שמואל, ויהי מקץ ארבעים שנה, אז ווען ס'איז געקומען די סוף פון די פערציג יאר, באלד וועט מען זען אין די גמרא וועלכע פערציג יאר מען רעדט דא, על כל פנים דארט הייבט זיך אן די גאנצע פרשה פון די מרד פון אבשלום אין זיין טאטן, איז שטייט דארט, נאך פערציג יאר, ויאמר אבשלום אל המלך, האט אבשלום געזאגט צו זיין טאטן צו דוד המלך, אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון, איך גיי גיין משלים זיין מיין נדר וואס כ'האב געמאכט פארן באשעפער אין חברון. איז פון וועלכע נדר רעדט מען דא? אוודאי רעדט זיך עס פון נזירות, ווי די מפרשים זענען מסביר, אז היות וואס די פסוק איז נישט מסביר וועלכע נדר, איז רעדט זיך עס אוודאי פון א נדר מצוי, פשט נזירות. אנדערע זאגן, אז מען לערנט עס בעיקר ארויס פון דאס וואס שטייט ווייטער אין פסוק ווי מען וועט שוין זען, אז אבשלום האט זיך נאר געשוירן זיין האר פון צייט צו צייט, זעען מיר אז ער איז געווען א נזיר. מוז זיין אז דער נדר וואס שטייט דא אין פסוק, איז א נדר פון נזירות, און אז ס'שטייט אין פסוק אז אבשלום זאגט אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון, מיינט עס צו זאגן אז אבשלום האט געזאגט פאר זיין טאטן, איך גיי גיין מקריב זיין מיינע קרבנות וואס איך דארף מקריב זיין היות כ'האב זיך געשוירן די האר, איז דאס א מקור אז מ'דארף ברענגען קרבנות ווען מ'שערט זיך די האר ווען א נזיר עולם שערט זיך די האר, זאגט יעצט די ברייתא, זאגט דער רבי, ומגלח אחד לשנים עשר חודש, און א נזיר עולם מעג זיך שערן זיין האר איין מאל אין צוועלף חדשים, פון ווי לערנט מען דאס ארויס? שנאמר, ווייל שטייט דארט ביי אבשלום, והיה מקץ ימים לימים, איז די פסוק דארט ממשיך אשר יגלח, אז אבשלום האט זיך געשוירן ימים לימים, פון צייט צו צייט האט ער זיך געשוירן, ווייל זיין האר איז שווער געווארן. איז ווי ווייסט מען אז דאס איז איינמאל א יאר דאס איז איינמאל צוועלף חדשים? זאגט דער רבי, ווייל היות עס שטייט דא אין פסוק והיה מקץ ימים לימים, שטייט דא די ווארט ימים, ויליף ימים ימים מבתי ערי חומה, מאכט מען א גזירה שווה ימים ימים צו בתי ערי חומה, וואס ביי בתי ערי חומה אז איינער פארקויפט זיין שטוב וואס איז געפינט זיך אין א שטאט וואס דא א חומה ארום דעם בתי ערי חומה, שטייט אין פסוק אז ער קען עס אויסלייזן ביז א יאר, דער פסוק פירט דארט אויס ימים תהיה גאולתו, ביז א יאר קען מען אויסלייזן די הויז, איז זעהן מיר דא אז מה התם שנים עשר חודש, אזוי ווי די ימים וואס שטייט ביי בתי ערי חומה מיינט א יאר מיינט צוועלף חדשים, אף כאן, די זעלבע זאך וואס שטייט ביי אבשלום אז ער פלעגט זיך שערן זיין האר מימים לימים, מיינט אויכעט שנים עשר חודש איין מאל אין צוועלף חדשים, איז פון דא איז א ראיה אז יעדע נזיר עולם מעג זיך שערן זיין האר, אביסל שערן די האר, איין מאל א יאר איין מאל אין צוועלף חדשים. אזוי זאגט רבי. רעב נהוראי אומר, רעב נהוראי קריגט זיך, און ער זאגט מגלח אחת לשלושים יום, אז א נזיר עולם מעג זיך לייכטער מאכן די האר יעדן דרייסיג טאג איין מאל א חודש, באלד וועמיר זען וואס די מקור פון רעב נהוראי. רעב יוסי אומר, רעב יוסי קריגט זיך אויך, און רעב יוסי זאגט מגלח מערב שבת לערב שבת, א נזיר עולם מעג זיך לייכטער מאכן די האר איין מאל א וואך יעדן ערב שבת, פון ווי לערנט מען עס ארויס שכן מצינו בבני מלכים שמגלחים מערב שבת לערב שבת, ווייל בני מלכים פירן זיך אז זיי שערן זיך די האר איין מאל א וואך, און אבשלום איז דאך געווען א בן מלך האט ער זיך אוודאי אויך אזוי געפירט, און ממילא אז מען לערנט ארויס נזיר עולם פון אבשלום לערנט מען זיך אויס פון דא אז יעדע נזיר עולם מעג זיך שערן די האר איין מאל א וואך. זאגט יעצט די גמרא, מאי טעמא דרבי? רבי האט מסביר געווען וואס איז זיין טעם אז מען מעג נאר שערן איין מאל א יאר, ווייל אבשלום האט געשוירן איין מאל א יאר פארוואס? ווייל יליף מבתי ערי חומה, ער האט געמאכט א גזירה שווה, ימים ימים שטייט ביי אבשלום ימים שטייט ביי בתי ערי חומה ימים, אזוי ווי ביי בתי ערי חומה מיינט ימים צוועלף חדשים, די זעלבע זאך ביי אבשלום איז איין מאל אין צוועלף חדשים. פרעגט אבער די גמרא, והא רבי הוא דאמר אין ימים פחותין משניים, פשט דער רבי אליין דרשנט די ימים פון בתי ערי חומה אז ס'מיינט צוויי טעג נישט א יאר, ווייל רבי דרשנט אז דאס וואס די פסוק פירט אויס ביי בתי ערי חומה ימים תהיה גאולתו קומט אונז צו לערנען אז בתי ערי חומה קען מען אויסלייזן פון צוויי טאג ביז א יאר, פשט די ערשטע טאג נאך מען פארקויפט בתי ערי חומה האלט רבי קען מען עס נאכנישט אויסלייזן, נאר נאכן צווייטן טאג קען מען אנהייבן אויסלייזן ביז סוף יאר, איז זעהן מיר אז ימים מיינט צוויי טאג, יעצט אוודאי ס'מיינט נישט נאר צוויי טאג, ימים תהיה גאולתו מיינט פון צוויי טאג ביז א יאר, אבער ס'קען אויך מיינען צוויי טאג, איז אויב אזוי אפשר דאס וואס שטייט ימים ביי אבשלום מיינט אויכעט יעדן צוויי טאג האט זיך אבשלום געשוירן די האר, זאגט די גמרא ניין, האי גזירה שווה משום כובד גמיר, ובשני ימים ליכא כובד, פשט ביי אבשלום שטייט דאך אז זיין האר איז שווער געווארן אויף זיין קאפ דערפאר האט ער עס געשוירן מימים לימים, יעצט ס'קען נישט זיין אז יעדן צווייטן טאג איז זיין האר שווער געווארן ווייל ס'וואקסט נישט אזוי שנעל די האר, ממילא מוז מען זאגן אז די ימים וואס שטייט דארט גייט ארויף אויף א יאר, פשט די גזירה שווה וואס מ'לערנט ארויס פון בתי ערי חומה איז אזוי ווי דארט מיינט ימים אויך א יאר ביז א יאר, די זעלבע זאך אבשלום האט זיך אויך געשוירן זיין האר איינמאל א יאר, פרעגט אבער די גמרא ואימא שתי שנים, אפשר זאלסטו מאכן א גזירה שווה אז ימים מיינט צוויי יאר, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק ויהי מקץ שנתיים ימים, שטייט דא קלאר אז ימים קען אויך מיינען צוויי יאר, און דא קענסטו מיר נישט זאגן אז די האר ווערט נישט שווער נאך צוויי יאר, נאך צוויי יאר ווערט עס אוודאי שווער, האמיר א געשמאקע גזירה שווה אז ימים מיינט צוויי יאר, זאגט די גמרא ניין, דנין ימים שאין עמהם שנים מימים שאין עמהם שנים, ואל יוכיח זה שיש עמו שנים, פשט ביי בתי ערי חומה, שטייט ימים תהיה גאולתו שטייט די ווארט ימים אליין, מה שאין כן ביי די פסוק ויהי מקץ שנתים ימים שטייט שנתים ימים, שטייט שנה לעבן ימים, איז ממילא סאך געשמאקער צו לערנען א גזירה שווה ימים פון ימים, ווי איידער צו לערנען א גזירה שווה ימים פון שנתים ימים, און ממילא לערנט רבי אז מען מאכט די גזירה שווה פון בתי ערי חומה, און ימים מיינט א יאר, איי פרעגט די גמרא ואימא שלושים יום, דכתיב עד חודש ימים, זעה מיר אז חודש קען אויכעט הייסן ימים, זאגט די גמרא ניין די זעלבע תירוץ פון פריערט, דנין ימים שאין עמהם חדשים מימים שאין עמהם חדשים, ואל יוכיח זה שיש עמהם חדשים פשט דא שטייט חודש ימים, שטייט חודש צוזאמען מיט ימים, איז סאך געשמאקער ארויסצולערנען א גזירה שווה פון בתי ערי חומה וואס דארט שטייט נישט חודש ימים דארט שטייט סתם ימים, איז ענדערש ארויסלערנען פון דארט ווי איידער ארויסצולערנען פון חודש ימים. איי פרעגט די גמרא, ואימא מהכא, מימים ימימה, אפשר זאל מען ארויסלערנען פון א פסוק אין שופטים וואס דארט מיינט ימים יעדע דריי חדשים, ווייל די פסוק פארציילט דארט, די פסוק רעדט דארט פון יפתח הגלעדי וואס איז געגאנגען אין מלחמה, ווען ער איז צוריקגעקומען ער האט געמאכט א נדר אז די ערשטע וואס קומט אים אנטקעגן ווען ער קומט אהיים וועט ער מקריב זיין אלס קרבן, ער האט געמיינט צו זיין א בהמה, צום סוף איז געווען זיין טאכטער, האט ער איר געדארפט מקריב זיין אלס קרבן, איז די טאכטער טאקע געהארגעט געווארן, איז שטייט דארט ווייטער אין פסוק מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה, אז פיר מאל א יאר זענען די מיידלעך געגאנגען מקונן זיין קלאגן אויף דעם וואס יפתח הגלעדי'ס טאכטער איז געהארגעט געווארן, איז אז ס'שטייט אז זיי האבן עס געטון פיר מאל א יאר, איז פשט יעדע דריי חדשים זענען זיי געגאנגען קלאגן, איז זעהן מיר אז ימים קען אויך מיינען דריי חדשים לאו דווקא א יאר, ענטפערט די גמרא אויך די זעלבע סארט תירוץ, דנין ימים מימים ואין דנין ימים מימימה, פשט, ביי בתי ערי חומה שטייט ימים אליין, ביי אבשלום שטייט ימים אליין, דא שטייט ימים ימימה, איז ענדערש דרש'נען ימים פון ימים, ווי איידער דרש'נען ימים פון ימים ימימה. פרעגט די גמרא, ומאי נפקא מינה, וואס איז משנה אז ס'שטייט נאך א ווארט אז שטייט אביסל אנדערש די ווארט, והא תנא דבי ר' ישמעאל, אונז האמיר דאך א באקאנטע ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא ושב הכהן ובא הכהן, זו היא שיבה, זו היא ביאה, ס'איז דא א גזירה שווה וואס מ'מאכט צווישן ושב הכהן און ובא הכהן, מען לערנט ארויס ביי מראות נגעים פון איין פסוק צום צווייטן, איי ווי קען מען מאכן א גזירה שווה פון ושב הכהן צו ובא הכהן, ס'איז צוויי אנדערע ווערטער, איז שטייט דא קלאר אין די ברייתא אז היות וואס ביידע מיינען די זעלבע זאך קען מען מאכן די גזירה שווה, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא וואס מאכסטו אן עסק דא שטייט ימים, דא שטייט ימים ימימה, אפילו אז דא שטייט ושב און דא שטייט ובא קען מען אויך מאכן א גזירה שווה, כל שכן אז מען קען מאכן א גזירה שווה ימים צו ימימה, ענטפערט די גמרא ניין, הני מילי היכא דליכא דדמי ליה, אבל היכא דאיכא דדמי ליה, מדדמי ליה ילפינן, פשט דארט וואו ס'איז נישטא קיין ברירה, אוודאי מאכט מען א גזירה שווה פון צוויי אנדערע ווערטער, מען קען מאכן א גזירה שווה צווישן ושב הכהן צו ובא הכהן, אבער דארט וואו ס'איז דא א ברירה ס'איז דא א בעסערע ווארט, אזוי ווי ביי אונז, וואס ביי אבשלום שטייט ימים, ביי בתי ערי חומה שטייט ימים, און דו האסט עפעס אן אנדערע פסוק וואס שטייט ימים ימימה איז ענדערש מאך א גזירה שווה ווי די ווערטער שטימען יא ווי איידער א גזירה שווה פון א פלאץ ווי די ווערטער שטימען נישט דאס איז איין תירוץ פארוואס מען מאכט נישט די גזירה שווה פון אבשלום צו די ימים ימימה וואס שטייט ביי יפתח הגלעדי איכא דאמרי נאך א תירוץ זאגט די גמרא זאגט די גמרא מנא ידעינן דכל תלתא ירחין חד זימנא דילמא ארבעה זימני בשתא ארבעה ירחין חד זימנא תרי ירחין בחד זימנא פשט וואס שטייט אין פסוק דארט ביי די טאכטער פון יפתח הגלעדי אז די מיידלעך זענען געגאנגען באקלאגן מימים ימימה ארבעת ימים בשנה, פיר מאל א יאר איז מען געגאנגען באקלאגן, איז אונז אליין האמיר געמאכט די חשבון פיר מאל א יאר מיינט יעדע דריי חדשים, איז אויף דעם פרעגט די גמרא ווער זאגט, קען זיין מען איז געגאנגען אנפאנג יאר, שפעטער פיר חדשים שפעטער איז מען געגאנגען א צווייטע מאל, צוויי חדשים נאכדעם נאכאמאל, און פיר חדשים נאכדעם א דריטע מאל, ווער זאגט אז ס'איז געווען צוטיילט פונקטליך יעדעס מאל דריי חדשים צווישן יעדעס מאל, און ממילא היות וואס מוז נישט זיין אז די ימים ימימה וואס שטייט דארט מיינט דריי חדשים, איז אוודאי קען מען נישט ארויסלערנען פון דארט וואס מיינט דאס ימים, איז על כל פנים דאס איז די מקור פון רבי אז אבשלום האט זיך געשוירן איין מאל א יאר, און אז א נזיר עולם מעג זיך שערן איין מאל א יאר, האמיר געזען זאגט יעצט די גמרא ווייטער אין די ברייתא ר' נהוראי אומר מגלח אחת לשלושים יום, ר' נהוראי האט זיך געקריגט אויף רבי, און ער האט געזאגט אז אבשלום און זעלבע זאך יעדע נזיר מעג זיך שערן איין מאל אין דרייסיג טאג, זאגט די גמרא וואס איז די טעם פון ר' נהורא, מאי טעמא גבי כהנים משום דאיכא כובד, הכי נמי איכא כובד. פשט רבי נהוראי האלט אז מען זעט דאך אז א כהן הדיוט דארף זיך שערן די האר פאר דרייסיג טאג ער טאר נישט לאזן די האר וואקסן מער פון דרייסיג טאג פארוואס ווייל נאך דרייסיג טאג ווערט די האר שווער ס'ווערט מיס מוז ער זיך שערן די האר איז זעהן מיר פון א כהן הדיוט אז נאך דרייסיג טאג איז די האר מיס און די האר איז שווער איז די זעלבע זאך אז מען זעהט אז אבשלום האט זיך געשוירן זיין האר וואס איז שווער געווארן, וואס מיינט וואס איז שווער געווארן? זאגט ר' נהוראי אוודאי מיינט עס יעדע דרייסיג טאג, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזעהן די ברייתא ר' יוסי אומר מגלח מערב שבת לערב שבת, און ר' יוסי האט א ראיה געברענגט ווייל בני מלכים שערן זיך יעדע ערב שבת אוודאי אבשלום האט זיך אויך אזוי געפירט און ממילא מעג זיך יעדע נזיר עולם שערן איינמאל א וואך, פרעגט אבער די גמרא מאי איכא ביניה לשאר אחוהי, פשט טאמער רבי יוסי איז גערעכט אז אבשלום האט זיך געשוירן יעדע ערב שבת, איז וואס א חילוק צווישן אבשלום מיט אלע זיינע ברודערס? אלע האבן זיך געשוירן יעדע ערב שבת, און פון פסוק איז משמע אז ער האט געלאזט זיין האר וואקסן מער פון די ברודערס, זיין האר איז שווער געווארן און ער האט זיך נישט געשוירן אזוי אפט ווי די ברודערס, און ווי איז געווען א נפקא מינה צווישן אים מיט די ברודערס? ענטפערט די גמרא, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, דאחוהי מגלחין, הוא לא מגלח, פשט טאמער יום טוב איז געפאלן אינמיטן וואך, איז די ברודערס זיינע האבן זיך געשוירן ערב יום טוב, ער האט נישט געטארט ווייל ער האט זיך נאר געמעגט שערן ערב שבת, אי נמי, נאך א נפקא מינה געווען, לגלוחי מן צפרא דמעלי שבתא, ערב שבת אינדערפרי פרייטאג אינדערפרי איז אחוהי מגלחין, די ברידערס האבן זיך שוין געשוירן אינדערפרי, איהו לא מגלח עד פניא, ער האט זיך נאר געמעגט שערן פארנאכטס, און ממילא איז זיין שערן געווען אנדערש פון זיין ברידערס שערן. זאגט יעצט די גמרא, אונז האמיר פריערט געזען אין די פסוק פון אבשלום אז דאס איז געווען מקץ ארבעים שנה, פרעגט די גמרא, הני ארבעים שנה מאי עבידתייהו, פון וועלכע פערציג יאר רעדט מען דא? און ווי תוס' איז מסביר, עס קען נישט זיין אז ס'רעדט זיך פון די פערציג יאר פון ווען דוד המלך איז געווען מלך, ווייל דוד המלך איז סך הכל געווען מלך פערציג יאר, און דער פסוק מקץ ארבעים שנה שטייט דארט אין די פסוק דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מרידה פון אבשלום קעגן דוד, און דוד המלך האט געלעבט פינף יאר נאכדעם וואס אבשלום האט מורד געווען, איז קען נישט זיין אז ארבעים שנה גייט ארויף אויף מלכות דוד, איז פון וועלכע פערציג יאר רעדט מען דא? ענטפערט די גמרא, רבי נהוראי אומר משום רבי יהושע, לקץ ארבעים שנה ששאלו להן מלך, פערציג יאר נאכדעם וואס כלל ישראל האט פארלאנגט א מלך, וואס פינף יאר פארדעם וואס דוד המלך איז געווארן מלך האט שוין כלל ישראל פארלאנגט א מלך פון שמואל הנביא, און ווי תוס' איז מסביר דאס אליין איז אויך געווען א מרידה כביכול רבונו של עולם, ווייל דער רבונו של עולם כביכול האט נישט געוואלט זאל זיין א מלך, דער רבונו של עולם איז דאך דער מלך, איז אז כלל ישראל האט געפאדערט א מלך דאס אויך א בחינה פון א מרידה פארדעם ווערט עס דערמאנט טאקע אין די פסוק, און פערציג יאר נאכדעם וואס כלל ישראל האט מורד געווען און פארלאנגט א מלך איז געשען די מעשה אז אבשלום האט מורד געווען זיין טאטע, זאגט די גמרא תנא מען האט געלערנט אין א ברייתא אותה שנה ששאלו להן מלך אז יענע יאר היא שנת עשר לשמואל הרמתי דאס איז געווען די צענטע יאר וואס שמואל הרמתי האט שולט געווען אויף כלל ישראל און פערציג יאר שפעטער איז געווען די מעשה אז אבשלום האט מורד געווען אין דוד זאגט די הייליגע משנה ווייטער סתם נזירות שלושים יום פשט א מענטש וואס נעמט זיך אונטער סתם נזירות זאגט הריני נזיר איז ער א נזיר אויף דרייסיג טאג ווייל דאס איז די מינימום נישט דא אזא זאך נזירות ווייניגער פון דרייסיג טאג. זאגט די הייליגע גמרא, מנא הני מילי, פון וואו ווייסט מען אז נזירות, סתם נזירות איז דרייסיג טאג? ענטפערט די גמרא אמר רב מתנא, ענטפערט רב מתנא, אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק קדוש יהיה, איז יהיה בגימטריא תלתין הוי יהיה איז גימטריא דרייסיג, פון דא לערנט מען ארויס אז נזירות, סתם נזירות איז דרייסיג טאג. בר פדא אמר, בר פדא לערנט ארויס די מקור פון אן אנדערע פלאץ, זאגט בר פדא, כנגד נזיר נזרו האמורים בתורה, שלושים חסר אחת, פשט אז מען וועט גיין אין פרשת נזיר און מען וועט. ציילן וויפיל מאל שטייט א לשון נזיר אדער נזירות אדער נדר, איז שטייט נײַן און צוואַנציק מאל, פון דא האבן חכמים ארויסגעלערנט אז סתם נזירות איז דרײַסיק טאג, איי האט ער געזאגט ס'שטייט נאר נײַן און צוואַנציק מאל, פון ווי האט מען ארויסגעלערנט דרײַסיק, עמיר באלד זעהן די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, פרעגט אונז די גמרא, ורב מתנא נמי נילף מנזיר נזרו, פארוואס לערנט רב מתנא ארויס פון א גמטריא, פארוואס לערנט ער נישט ארויס פון די לשונות נזיר פון די דרײַסיק מאל וואס שטייט נזיר נזרו, אין פרשת נזיר, אמר לך, ענטפערט די גמרא רב מתנא קען דיך ענטפערן, ההוא לדרשה, פשט, שטייט טאקע נײַן און צוואַנציק מאל א לשון נזיר, אבער מען נוצט דאך טייל פון די ווערטער אויף אנדערע דרשות, און ממילא אז מען נוצט עס אויף אנדערע זאכן קען מען עס נישט נוצן אויף די לימוד. און רב מתנא ברענגט דוגמאות, למשל שטייט אין פסוק מיין ושכר יזיר, איז יזיר איז טאקע א לשון נזירות, אבער קענסט עס נישט נוצן סתם אויף עפעס א דרשה אויף א דרשה אז נזירות איז דרײַסיק טאג, ווייל מען נוצט דאך דער פסוק אויף א צווייטע דרשה לאסור יין מצוה כיין רשות, האבן מיר שוין געזען דער לימוד אז א נזיר טאר אויך נישט טרינקען יין מצוה, די זעלבע זאך שטייט אין פסוק כי יפליא לינדור נדר נזיר להזיר, שטייט דא אפאר מאל א לשון נזירות, שטייט לינדור, נדר, נזיר להזיר, דאס איז פיר מאל, איז קענסט נישט ציילן די פיר מאל כאילו ס'איז פיר איבעריגע ווערטער, ווייל מען נוצט דער פסוק אויף א צווייטע דרשה, מלמד, שהנזירות חלה על נזירות, פון די פסוק לערנט מען ארויס אז א מענטש קען זיך אונטערנעמען צוויי מאל נזירות אויף איין מאל, און ער וועט טאקע דארפן האלטן צוויי מאל נזירות, איין מאל דרייסיג טאג, און שפעטער נאכאמאל דרייסיג טאג, און ווי תוס' לייגט צו אז דאס איז קלאר אז א מענטש זאגט הריני נזיר ונזיר, אוודאי דארף ער האלטן צוויי מאל נזירות, די לימוד וואס מען לערנט ארויס פון די פסוק איז, אז וואס איז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר היום והריני נזיר היום, פשט ער זאגט ביידע זאלן זיך אנהייבן היינט, איז פון די פסוק לערנט מען ארויס אז די מענטש דארף איינהאלטן צוויי מאל נזירות דרײַסיק טאג און נאכדעם נאך דרײַסיק טאג, עכ"פ פאר דעם זאגט רב מתנא איך קען נישט נוצן די נײַן און צוואַנציק מאל וואס שטייט נזיר אויף א דרשה אז נזירות איז דרײַסיק טאג ווייל איך נוץ די ווערטער אויף אנדערע דרשות, פרעגט די גמרא ובר פדא וואס טוט בר פדא מיט רב מתנא'ס טענה, רב מתנא האט דאך א גוטע טענה, זאגט די גמרא בר פדא אמר לך, בר פדא קען ער ענטפערן אז ליכא חד מנהון דלאו לדרשה, פשט יא ס'איז דא טאקע פון די פסוק לערנט מען א דרשה פון די פסוק לערנט מען א דרשה אבער ס'שטייט דאך נײַן און צוואַנציק מאל א לשון נזירות איז לפחות איינס פון זיי איז איבעריג און ווי תוס' שמועסט איז דא אוודאי מער פון איינס אויכעט אבער לפחות איינס און ממילא אלא מדההוא למניינא כולהו נמי למניינא, אז מען זעט אז ס'איז דא דא אין די פסוקים איבעריגע ווערטער, איז נוצט מען שוין די ווערטער אויף צו ציילן ביז נײַן און צוואַנציק, און אז מען נוצט שוין די ווערטער קען מען נוצן די אנדערע ווערטער אויך, אפילו די אנדערע ווערטער נוצט מען אויף אנדערע דרשות אויכעט, מען קען נוצן ביידע, מען קען לערנען ביידע, סיי די אלע דרשות וואס מען לערנט ארויס פון די פרשה, און סיי אז ס'שטייט נײַן און צוואַנציק מאל א לשון פון נזירות, לערנט מען ארויס אז סתם נזירות איז דרײַסיק טאג. פרעגט אונז די גמרא א קשיא אויף בר פדא, תנן, פון אונזער משנה, מיר האבן געזען אין אונזער משנה סתם נזירות שלושים יום, פרעגט די גמרא בשלמא לרב מתנא ניחא, אלא לבר פדא קשיא, פשט לויט רב מתנא, יא, סתם נזירות איז דרייסיג טאג ווייל ער האט דאך גע'דרשנ'ט, יהיה איז גימטריא דרייסיג, פארשטייט מען פארוואס ס'איז דרייסיג, אבער לויט בר פדא, בר פדא איז דאך נאר אנגעקומען ביז נײַן און צוואַנציק, איז פארוואס איז סתם נזירות שלושים? פארוואס זאגט מען נישט סתם נזירות איז נײַן און צוואַנציק? ענטפערט די גמרא, אמר לך בר פדא, בר פדא קען ענטפערן, אז איידי דאיכא יום תלתין, דמגלח ומביא קרבנותיו, פשט יא, א נזיר דארף איינהאלטן נײַן און צוואַנציק טאג, אבער ווען ברענגט ער זיין קרבנות, ווען שערט ער זיך? הערשט די דרייסיגסטע טאג, פשט א חלק פון די דרייסיגסטע טאג פירט ער זיך נאך בנזירות, און מילא משום הכי תנא שלושים, פאר דעם שטייט ביי אונז אין משנה דרייסיג אבער ס'מיינט נישט דרייסיג גאנצע טעג, ס'מיינט נײַן און צוואַנציק טעג, און די דרייסיגסטע טאג ענדיגט ער די נזירות, די ערשטע חלק פון די טאג איז ער נאך א נזיר, און מילא רופט דאס אן די משנה דרייסיג. פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא אויף בר פדא, תנן, פון א משנה אין דף טז, די משנה זאגט דארט, מי שאמר הריני נזיר, איינער וואס נעמט זיך אונטער סתם נזירות, מגלח ביום שלושים ואחד, שערט ער זיך הערשט די איין און דרייסיגסטע טאג, מילא בשלמא רב מתנא ניחא, לויט רב מתנא שטימט עס זייער גוט, רב מתנא זאגט נזירות איז דרייסיג טאג, די איין און דרייסיגסטע טאג שערט מען זיך, אלא לבר פדא קשיא, אבער לויט בר פדא איז דאך ממש שווער, מען האט דאך יעצט געשמועסט אז לויט בר פדא שערט מען זיך די דרייסיגסטע טאג, און שטייט קלאר אין א משנה מען שערט זיך די איין און דרייסיגסטע טאג, ענטפערט די גמרא, אמר לך בר פדא, בר פדא קען ענטפערן, אימא סיפא, קוק אין די סיפא פון יענע משנה אליין, עסטו זעהן פון די סיפא אז ס'יא דא א ראיה צו מיר, שטייט דארט אין די סיפא אז אם גילח ליום שלושים יצא, פשט יא, לכתחילה דארף זיך א נזיר שערן די איין און דרייסיגסטע טאג אבער וואס איז טאמער א נזיר האט זיך געשוירן די דרייסיגסטע טאג, שטייט דארט קלאר אין די סיפא אז די נזיר האט יוצא געווען, איי פארוואס האט ער יוצא געווען, און וואס זעהן מיר דא, זעהן מיר דא אז די עיקר נזירות איז נײַן און צוואַנציק טעג, און בעצם בדיעבד קען מען זיך יא שערן די דרייסיגסטע טאג, א ראיה צו בר פדא, אלא סיפא מסייעא ליה. איז אויב אזוי דארף מען טאקע פארשטיין די רישא, פארוואס לכתחילה שטייט אין די משנה א נזיר זאל זיך שערן די איין און דרייסיגסטע טאג, לויט בר פדא נײַן און צוואַנציק טעג איז די נזירות, איז די דרייסיגסטע טאג זאל מען זיך שערן? און זאגט די גמרא בר פדא קען ענטפערן, רישא נעשה כאומר שלימין, פשט, וואס איז די דין טאמער א מענטש איז זיך נישט מקבל נזירות סתם, ער זאגט נישט הריני נזיר, נאר ער זאגט הריני נזיר לשלושים יום, ער איז זיך מקבל נזירות אין דרייסיג טאג, איז דא איז בר פדא אוודאי אויך מודה אז ער איז א נזיר פאר דרייסיג טאג, איז נישט קיין נזיר פאר נײַן און צוואַנציק טאג נאר ווען איינער זאגט סתם נזירות איז ער א נזיר פאר נײַן און צוואַנציק טאג איז אויב אזוי זאגט בר פדא חזל האבן מתקן געווען אז היות וואס נארמאל ווען מענטשן זענען מקבל אויף זיך נזירות זאגן זיי א מספר מען זאגט נישט סתם נזירות נאר מען זאגט א מספר און היות וואס נארמאל כאפן אן מענטשן א נארמאלע מספר אזוי ווי דרײַסיק א גאנצע מספר נישט נײַן און צוואַנציק פשט נארמאל נזירים זענען נזירים פאר דרײַסיק טאג האבן חזל שוין מתקן געווען אז אפילו ווען א מענטש איז מקבל אויף זיך סתם נזירות, וואס סתם נזירות מן התורה איז נײַן און צוואַנציק טאג, איז לכתחילה זאל ער אויך איינהאלטן גאנצע דרײַסיק טאג כדי מען זאל זיך נישט פארמישן, און ער זאל זיך ערשט שערן די איין און דרייסיגסטע טאג. דאס איז פשט אין די רישא פון די משנה אז עס שטייט אז לכתחילה זאל זיך א נזיר שערן די איין און דרייסיגסטע טאג, אבער אוודאי טאמער איינער האט מקבל געווען סתם נזירות און ער האט זיך געשוירן די דרייסיגסטע טאג, אוודאי בדיעבד האט ער יוצא געווען ווייל מן התורה איינער וואס איז מקבל אויף זיך סתם נזירות איז נאר א נזיר אויף נײַן און צוואַנציק טאג, פרעגט יעצט אבער די גמרא, ולרב מתנא קשיא סיפא, לויט רב מתנא דארף מען מסביר זיין די סיפא פון די משנה, ווייל אין די סיפא איז געשטאנען אז בדיעבד טאמער מען שערט זיך די דרייסיגסטע האט מען יוצא געווען, און ווי איז דאס רב מתנא מסביר? רב מתנא האלט דאך אז דרייסיג טאג דארף מען איינהאלטן נזירות און מען קען זיך ערשט נאר שערן די איין און דרייסיגסטע טאג, פארוואס בדיעבד איז מען יוצא ווען מען שערט זיך די דרייסיגסטע? ענטפערט די גמרא, קסבר מקצת היום ככולו, רב מתנא האלט אז מקצת היום ככולו, אז א חלק פון א טאג קוקט מען אן ווי א גאנצע טאג, און דערפאר האלט רב מתנא אז ברגע וואס די דרייסיגסטע טאג האט זיך שוין אנגעהויבן, איז כאילו עס האט זיך שוין געענדיגט, כאילו איז דער נזיר געווען א נזיר א גאנצע טאג, איז פאר דעם בדיעבד, טאמער מען האט זיך געשוירן די דרייסיגסטע טאג, האט מען יוצא געווען די נזירות ווייל ס'איז כאילו מען האט איינגעהאלטן דרייסיג טאג, אוודאי לכתחילה דארף מען האלטן גאנצע טעג, אבער בדיעבד, א שטיקל טאג הייסט אויך א טאג, און דערפאר, זאגט רב מתנא, זאגט אונז די משנה, אז בדיעבד געשוירן די דרייסיגסטע טאג, הייסט איינגעהאלטן די נזירות. קומט אויס אויב אזוי אז סיי לויט בר פדא און סיי לויט רב מתנא טאמער א נזיר עט זיך שערן די דרייסיגסטע טאג האט ער יוצא געווען און ס'איז נאר בדיעבד נאר בר פדא רב מתנא קריגן זיך וואס די טעם לויט בר פדא איז די טעם פארוואס ס'איז נאר בדיעבד ווייל חזל האבן געוואלט א מענטש זאל איינהאלטן דרייסיג טאג א גזירה טאמער א מענטש עט זיך אונטערנעמען נזירות אין דרייסיג טאג וואס דעמאלטס עט ער טאקע דארפן האלטן דרייסיג טאג. און לויט רב מתנא איז די סיבה ווייל מקצת היום ככולו, אוודאי ס'איז נאר בדיעבד'יג, אבער מקצת היום ככולו, און דערפאר אז מ'שערט זיך די דרייסיגסטע טאג, הייסט מ'האט איינגעהאלטן די נזירות. פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן מקצת היום ככולו? תנן, פרעגט די גמרא א קשיא פון די המשך פון יענע משנה, שטייט דארט ווייטער אין די משנה אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר שלושים יום, אם גילח יום שלושים לא יצא, אז טאמער איינער נעמט זיך אונטער נזירות דרייסיג טאג, טאר ער זיך נישט שערן די דרייסיגסטע טאג און מוז זיך שערן די איין און דרייסיגסטע טאג. איי פארוואס? לויט רב מתנא אז מקצת היום ככולו, איז ברגע וואס האט זיך אנגעהויבן די דרייסיגסטע טאג איז כאילו ס'האט זיך געענדיגט, איז זאל מען זיך שוין יעצט קענען שערן. לויט בר פדא איז דאס נישט שווער, ווייל בר פדא האלט נישט מקצת היום ככולו, אבער אויף רב מתנא איז שווער, ענטפערט די גמרא, רב מתנא קען ענטפערן באומר שלימין, אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מענטש האט קלאר געזאגט שלימין, אדער ווי תוס' זאגט, נישט ער האט קלאר געזאגט שלימין, נאר ווען איינער זאגט הריני נזיר שלושים יום איז כאילו ער האט געזאגט שלימין, כאילו ער האט געזאגט איך וויל זיין א נזיר גאנצע דרייסיג טאג, כאילו ער האט געזאגט איך וויל נישט מקצת היום ככולו פארוואס? ווייל לויט רב מתנא טאמער א מענטש וויל זיין א נזיר דרייסיג טאג זאג הריני נזיר, פארטיג, סתם נזירות לויט רב מתנא איז דרייסיג טאג, פארוואס האסטו געזאגט הריני נזיר שלושים יום? פארוואס האסטו צוגעלייגט די נאמבער? די מספר דרייסיג איז א סימן אז די ווילסט זאל זיין שלימין, און אז די ווילסט זאל זיין שלימין מוז עס טאקע זיין שלימין, און די קענסט נישט אפהאקן די נזירות אינמיטן א טאג, דערפאר טאמער די עסט דיך שערן די דרייסיגסטע טאג האסטו נישט יוצא געווען די נזירות, פרעגט יעצט די גמרא נאך א קשיא אויף בר פדא, און בעצם ווי תוס' שמועסט אויס די קשיא פרעגט די גמרא כאילו מען האט נישט געהאט די גאנצע סוגיא ביז אהער ווייל מיט די תירוץ וואס מען האט פריערט געענטפערט אז בר פדא איז אויך מסכים אז חזל האבן גוזר געווען אז מען זאל איינהאלטן די דרייסיגסטע טאג איז די גאנצע קומענדיגע קשיא נישט שווער, נאר די גמרא פרעגט די קשיא כאילו די גמרא ווייסט נאכנישט פון די תירוץ, און די גמרא גייט ענטפערן די זעלבע סארט תירוץ, פרעגט די גמרא, תנן, א קשיא פון די המשך המשנה דארט, שטייט דארט ווייטער אין די משנה, אז מי שנזר שתי נזירות, איינער וואס האט זיך אונטערגענומען צוויי מאל נזירות, פשט ער דארף יעצט איינהאלטן צוויי באזונדערע נזירות'ן, דרייסיג טאג און נאך דרייסיג טאג, איז וואס זאל ער טון, זאגט די משנה אזוי, מגלח את הראשונה יום שלושים ואחד, קודם כל האלט ער דרייסיג טאג נזירות, די איין און דרייסיגסטע טאג שערט ער זיך, והשני' ליום שישים ואחד, שפעטער האלט ער נאך דרייסיג טאג נזירות, און ער שערט זיך א צווייטע מאל די איין און זעכציגסטע טאג. איז פרעגט די גמרא, בשלמא לרב מתנא ניחא, אלא לבר פדא קשיא, פשט לויט רב מתנא איז זייער גוט, מען האלט איין דרייסיג טאג, מען שערט זיך די איין און דרייסיגסטע טאג, און נאכדעם נאך דרייסיג טאג און מען שערט זיך די איין און זעכציגסטע טאג. אבער לויט בר פדא, וואס בר פדא האלט אז נזירות איז נאר נײַן און צוואַנציק טעג, איז פארוואס זאגט נישט די משנה אז די דרייסיגסטע טאג זאל מען זיך שוין שערן? ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, אמר לך בר פדא, בר פדא קען ענטפערן, אימא סיפא, קוק אין די סיפא וואס שטייט דארט ווייטער אין די משנה, איז דא א ראיה צו מיר, וואס שטייט דארט ווייטער? שטייט דארט ווייטער אז ואם גילח את הראשונה ליום שלושים, אז טאקע לכתחילה דארף די נזיר ווארטן ביז די איין און דרייסיגסטע טאג זיך צו שערן, אבער בדיעבד טאמער האט זיך געשוירן די דרייסיגסטע, איז מגלח השניה ליום שישים, האט ער יוצא געווען, און די צווייטע נזירות עט ער זיך שערן די זעכציגסטע אנשטאטס די איין און זעכציגסטע פשט אלץ גייט צוריק א טאג, איז אלא סיפא מסייעא ליה, איז וואס זעהן מיר דא פון די סיפא פון יענע משנה אז ס'איז א ראיה צו בר פדא אז בעצם בדיעבד נײַן און צוואַנציק טאג איז גענוג? איי וויאזוי עט בר פדא פארענטפערן די רישא? נאר וואס דען, ענטפערט די גמרא אזוי ווי פריערט, רישא באומר שלימין, אז ווייטער די רישא איז נאר לכתחילה ווייל ס'איז א דרבנן, חזל האבן גוזר געווען אז ווען א מענטש נעמט זיך אונטער סתם נזירות, זאל ער איינהאלטן לכתחילה דרייסיג טאג, ווייל היות וואס ווען א מענטש זאגט קלאר שלושים מוז ער טאקע איינהאלטן דרייסיג טאג, און נארמאל מענטשן זאגן שלושים, דערפאר האט מען מתקן געווען איבעראל אפילו ווען מען זאגט נישט שלושים אפילו ביי סתם נזירות אז לכתחילה זאל מען האלטן דרייסיג, אבער בדיעבד אוודאי איז נײַן און צוואַנציק גענוג, איי פרעגט די גמרא רב מתנא קשיא סיפא, וויאזוי עט רב מתנא פארענטפערן די סיפא פון יענע משנה? לכאורה שטייט קלאר אין די סיפא אז טאמער מ'האט זיך געשוירן די דרייסיגסטע האט מען יוצא געווען לויט רב מתנא פארוואס? מ'דארף דאך האבן גאנצע דרייסיג טאג? ענטפערט די גמרא אמר לך רב מתנא, רב מתנא קען ענטפערן אזוי ווי מ'האט פריערט געענטפערט, אביסל א אנדערע לשון, כדקתני סיפא, יום שלושים עולה לכאן ולכאן, שטייט דארט קלאר ווייטער אין די משנה אז יום שלושים עולה לכאן ולכאן, וואס בעצם מ'קוקט אריין די משנה שטייט נישט קלאר אזוי, שטייט יום שלושים עולה לו מן המנין, אבער די נקודה איז די זעלבע, רב מתנא האלט מקצת היום ככולו, און דערפאר דער דרייסיגסטער טאג, ברגע וואס ס'האט זיך אנגעהויבן א שעה אריין אין דער דרייסיגסטער טאג, קוק איך שוין אן כאילו דער גאנצער טאג איז אריבער, און דערפאר קען זיך די נזיר שערן נאך א שעה, ווייל ס'איז כאילו ער האט געהאלטן דער גאנצער טאג בנזירות, און טאקע דער דרייסיגסטער טאג איז עולה לכאן ולכאן פשט, סיי ס'הייסט דער דרייסיגסטער טאג פון דער ערשטער סעט נזירות, און סיי ס'הייסט די ערשטע טאג פון די נעקסטע סעט ווייל ער דארף דאך איינהאלטן צוויי מאל נזירות, אבער על כל פנים היות וואס רב מתנא האלט מקצת יום ככולו קען מען זיך בדיעבד שערן די דרייסיגסטע, אבער אוודאי לכתחילה דארף מען זיך שערן די איין און דרייסיגסטע, און אוודאי סתם נזירות איז דרייסיג טאג. איי פרעגט די גמרא מאי היא מקצת יום ככולו, הא אמרה חדא זימנא, פשט לויט רב מתנא איז שווער, פארוואס דארף די משנה איבערחזרן צוויי מאל די זעלבע חידוש? אין די רישא פון די משנה, וואס אין די רישא האט מען האט מען דאך גערעדט פון א מענטש וואס האט זיך אונטערגענומען סתם נזירות האט די משנה געזאגט אם גילח ביום שלושים יצא, און רב מתנא האט מסביר געווען וואס איז פשט אז טאמער מען שערט זיך די דרייסיגסטע טאג האט מען יוצא געווען, האט רב מתנא מסביר געווען, מקצת יום ככולו, איז פשט אז דאס איז די חידוש פון די משנה, און פארוואס דארף די משנה ברענגען נאך א ציור פון איינער וואס האט זיך אונטערגענומען צוויי מאל נזירות, און ווייטער נאכאמאל די זעלבע חידוש אז מקצת יום ככולו, פארוואס דארף מען צוויי מאל די זעלבע חידוש? איז תוס' בעצם און אנדערע ראשונים רעדן אויס אז פארוואס איז נישט די זעלבע קשיא שווער אויף בר פדא, לויט בר פדא איז אויך דא צוויי מאל אין די משנה די זעלבע חידוש, ווייל מען האט דאך פריערט געזען לויט בר פדא וואס איז די חידוש אין די רישא פון די משנה, די חידוש איז אז אפילו מן התורה איז נזירות נאר נײַן און צוואַנציק טעג און מען קען זיך שערן די דרייסיגסטע, חזל האבן מתקן געווען אז לכתחילה זאל מען זיך שערן די איין און דרייסיגסטע, איז דער חידוש חזר'ט זיך אויך איבער צוויי מאל אין די משנה, איינמאל ביי די ערשטע ציור ביי סתם נזירות, און איינמאל ביי די צווייטע ציור, ווען איינער האט זיך אונטערגענומען א געדאפלטע נזירות, איז ווי די ראשונים פארענטפערן און ווי תוס' פארענטפערן, אז לויט בר פדא איז דאס נישט שווער, פארוואס? ווייל לויט בר פדא פארשטייט מען די חידוש פון די סיפא פון די משנה, ווייל דאס וואס אונז האבן מיר געזען אז רב מתנא האלט מקצת יום ככולו און בר פדא האלט נישט מקצת יום ככולו, ווען איז דאס געזאגט געווארן? דאס איז דווקא ביי די לעצטע טאג פון די נזירות, פשט לאמיר זאגן איינער האט זיך מקבל געווען אויף זיך דרייסיג טאג נזירות, איז יעצט די דרייסיגסטע טאג לויט רב מתנא, ברגע וואס ס'אריבער א שעה, איז כאילו ס'אריבער די גאנצע טאג, לויט בר פדא זאגט מען ניין, דארפסט ווארטן ביז סוף טאג, אבער דאס איז נאר ביי די לעצטע טאג, מה שאין כן ביי די ערשטע טאג, ווען א מענטש לאמיר זאגן מאנטאג נאכמיטאג נעמט זיך אונטער נזירות, איז דא איז אוודאי בר פדא אויך מודה אז דער מענטש קען רעכענען מאנטאג אלס זיין ערשטע טאג אפילו ס'איז נישט געווען א גאנצע טאג, פשט, ווען ס'קומט צו די ערשטע טאג פון א סעט, דא איז בר פדא מודה אז מ'זאגט מקצת יום ככולו, און ממילא מיט דעם פארענטפערן די ראשונים יעצט פארשטייט מען וואס איז די חידוש אין די סיפא פון די משנה, די חידוש אין די סיפא פון די משנה איז טאקע די נקודה אז יום שלושים עולה לכאן ולכאן, אז לויט בר פדא די לעצטע טאג פון די פריערדיגע נזירות די טאג וואס די נזיר שערט זיך קען מען רעכענען אלס די ערשטע טאג פון די נייע נזירות אפילו ס'איז נאר א האלבע טאג פארוואס ווייל ווען עס קומט צו א ערשטע טאג איז בר פדא אויך מודה מ'זאגט מקצת יום ככולו איז אויף בר פדא דאס נישט שווער אבער לויט רב מתנא וואס די גאנצע חידוש אין די משנה איז מקצת היום ככולו, פארוואס דארף די משנה איבערחזר'ן די זעלבע זאך צוויי מאל? ענטפערט די גמרא, מהו דתימא הני מילי לענין חדא נזירות, אבל לשתי נזירות לא, פשט ס'וואלט געווען א הווה אמינא צו זאגן אז יא, ווען א מענטש נעמט זיך אונטער איין נזירות פון דרייסיג טאג, איז די דרייסיגסטע טאג, זאגט רב מתנא מקצת היום ככולו, אבער דארט ווי א מענטש נעמט זיך אונטער צוויי נזירות'ן איינס נאכן צווייטן, און דו ווילסט יעצט נוצן איין טאג זאל זיך רעכענען סיי אלס די לעצטע פון די ערשטע און סיי אלס די ערשטע טאג פונעם צווייטן, דא קען זיין האלט רב מתנא אז מען קען דאס נישט טון קענסט נישט נוצן איין טאג אויף צוויי סעטס, קא משמע לן, דאס איז די חידוש ביי די צווייטע ציור פון די משנה ביי די סיפא פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי אז רב מתנא האלט מקצת היום ככולו אפילו ווען דו גייסט נוצן איין טאג אויף צוויי באזונדערע נזירות'ן.